מאנטאג פרשת משפטים, שלום וברכה צו א רגל אחת. די אמעריקאנער גאווערמענט ווי מ'ווייסט איז זייער ממש אבסעסט מיט די געדאנק פון סדר, ארדענונג, סיסטעם, אלעס זאל קלאפן, זאל זיין א פונקטליכקייט, א סדר, מ'קען עס זען ממש אויף טריט און שריט, יעדע ריר, יעדע האר איז אויסגערעכנט, אלעס זאל קלאפן, אלעס זאל שטימען, ממש זאל פארן געשמירט. דאס איז די קולטור פון די אמעריקאנער פירערשאפט בכלל, אבער די סדר און סיסטעם פון אמעריקע גייט אזוי ווייט אז די פירערשאפט פון לאנד, די רעגירונג, האט אוועקגעשטעלט א פלאן, א פונקטליכע פלאן, ממש מיט פרטים און פרטי פרטים, וויאזוי די גאווערמענט זאל ווייטער קענען אנגיין און פונקציאנירן אין פאל ס'מאכט זיך א שרעקליכע געשעעניש, עפעס אויסערגעווענליך פאסירט אין די פאראייניגטע שטאטן, וואס פאראליזירט דאס לאנד, אפילו מאכט אפשר חרוב דאס לאנד, און אז ס'בלייבט איבער, חלילה, אז לאמיר זאגן א ריזיגע פראצענט פון די באפעלקערונג ווערט אפגעווישט אפילו, אפילו דעמאלט זאל די גאווערמענט ווייטער קענען אנגיין. די היינטיגע שמועס איז געספאנסערט דורך קידס פירסט, קידס פירסט אין מאנסי, א פלאץ א צענטער פאר יעדע מין ספעשעלטי, יעדע מין עקספערט וואס מ'דארף נאר קענען אמאל האבן פאר קינדער, די וואוילזיין, די גייסטיגע פסיכישע וואוילזיין פון קינדער. און דאס און נאך מער, אלעס ווערט צוגעשטעלט, ס'איז א פריינטליכע אטמאספער, א ווארעמע היימישע אטמאספער, ס'איז דא הארץ און אסאך עקספערטיז און עקספערטן פון יעדן סארט פאר כל מיני פראפעשענעלס און פראפעשענס וואס מ'דארף נאר האבן אינעם קינד פון א אינעם לעבן פון א קינד, קידס פירסט אין מאנסי, עיט פאר פייוו פאר טו פייוו טו טו ניין ניין, עיט פאר פייוו פאר טו פייוו. טו טו, ניין ניין. סאו קודם די ערשטע זאך, וואס געשענט אין פאל עפעס פאסירט מיטן פרעזידענט, דאס ווייסט יעדער איינער, איז דא א סגן, א וויצע פרעזידענט, די וויצע פרעזידענט פון אמעריקע, וואס זיין עיקר אויפגאבע, הגם ער האט נאך אויפגאבעס, אבער זיין עיקר תפקיד אויף דעם אמט איז צו ערזעצן דעם פרעזידענט אין פאל עפעס געשענט מיט אים, נישט נאר אויב ער ווערט אימפיעטשט ווי מ'האט יעצט פרובירט צו טון מיטן יעצטיגן פרעזידענט טראמפ, נאר סיי וואס ס'זאל נאר געשען אז די פרעזידענט קען נישט מער אויספירן זיינע פונקציעס, איז דא די וויצע פרעזידענט וואס איז אים גרייט איבערצונעמען. יעצט איז דא אזוי א ליסטע פון זיבעצן מענטשן אלעס אינאיינעם, וואס נעמען זיך איבער זענען, זיי האבן א אויפגאבע פון זיך דארפן איבערנעמען איינער דעם אנדערן אין פאל מיט דעם באאמטן העכער אים געשעט עפעס, און די ליסטע, לאמיר שנעל געבן א דורך א פאר דורך, איז די וויצע פרעזידענט, נאכדעם איז דא די ספיקער אוו די האוז, דאס איז די פארזיצער פונעם אונטערשטן פליגל פונעם הויז, פון די אזוי גערופענע קאנגרעס, נאכדעם. איז די פרעזידענט פרא טעמפארע מיין איך זאגט מען עס אוו די סענאט. ס'איז לויט די קאנסטיטוציע פון די פאראייניגטע שטאטן מוז די סענאט אויסקלויבן א פרעזידענט וואס זיין אויפגאבע איז ממש דאס אז טאמער די וויצע פרעזידענט קען נישט טוהן זיין אויפגאבע די וויצע פרעזידענט דינט אויכעט אלס אזוי דער פרעזידענט פונעם סענאט אויב ער קען נישט מאיזה סיבה שהיא טוהן זיין אויפגאבע וועט יענער דא זיין אים צו פארטרעטן איז האלט מען ביי דריי, די פערטער איז די סעקרעטערי אוו סטעיט, וואס אין אנדערע לענדער הייסט די אויסערן מיניסטער, שר החוץ, סעקרעטערי אוו די טרעזשורי, דאס איז די שר האוצר, נאכדעם איז די סעקרעטערי אוו דיפענס, פארטיידיגונגס מיניסטער, די אטוירני דזשענערל, דאס איז די הויפט קטיגור, די הויפט פראקוראר פון די פעדעראלע. רעגירונג פון די פעדעראלע געריכט סיסטעם פון די פאראייניגטע שטאטן, דער נעקסטער איז דער סעקרעטערי אוו די אינטעריער, אינערן מיניסטער, שר הפנים, סעקרעטערי אוו אגריקולטשור, שר החקלאות, די מיניסטער וואס איז געשטעלט אויף די אויף די עניינים פון אגריקולטור, נאכדעם קומט דער סעקרעטערי אוו קאמערס, די סעקרעטערי אוו לעיבאר, סעקרעטערי אוו העלט ענד יומען סערוויסעס, סעקרעטערי אוו האוזינג ענד אורבען דעוועלאפמענט, סעקרעטערי אוו טרענספארטעישאן, סעקרעטערי אוו ענערדזשי, סעקרעטערי אוו עדיוקעישאן, סעקרעטערי אוו וועטערענס אפעירס, און דער לעצטער איז דער לעצטער אין די אויף די ליסטע פון פון ממלא מקום'ס פון דעם פרעזידענט, לויטן סדר טאמער איינס העכער אים קען נישט אויספירן דעם אויפגאבע איז די סעקרעטערי אוו האומלענד סעקיוריטי, די סעקרעטאר פון היימלאנד זיכערקייט. און די אמעריקאנער רעגירונג נעמט די מהלך, נעמט די די פראטאקאל מורא'דיג מורא'דיג ערנסט, און די איין מאל אין יאר ווען אלע די אויסגערעכנטע באאמטע, די אלע רעגירונגס מיטגלידער אנגעהויבן פונעם פרעזידענט ביזן לעצטן געפונען זיך אינעם זעלבן פלאץ, דאס איז ווען דער פרעזידענט גיט זיין סטעיט אוו די יוניאן רעדע, דעמאלטס ווערט איינער פון די זיבעצן, איינער פון די ליסטע, ווערט באאויפטראגט ער קען נישט דארט זיין, און ער דארף נישט סתם נישט דארט זיין, נאר ער דארף בשעת מעשה זיצן ערגעץ ווי אין א בונקער, אין איינע פון די בונקערס וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט במשך די יארן צוגעגרייט אין פאל אז א קאטאסטראפע אדער וואס וועט קומען אויפן לאנד. און אמעריקע האט פאר דעם פראטאקאל, פאר דעם פלאן, אויס, ס'איז נישט סתם א פלאן וואס עקזיסטירט אויף פאפיר, אמעריקע האט אויפגעבויט א אינפערסטראקטשער אויף דעם ארויף מיט זייער אסאך צוגעהערן און מען רעדט דא פון שווערע ביליאנען דאלארס וואס זענען אינוועסטירט געווארן אין די פראגראם יעצט ביז בערך א זעכציג זיבעציג יאר צוריק האט מען בכלל נישט געטראכט אין אזא ריכטונג אמעריקע אין די מאדערנע תקופה עכ"פ ווען די פאראייניגטע שטאטן איז געווארן א גרויסמאכט די גרויסמאכט פון די וועלט פון די היינטיגע תקופה, א גרויסע רייכע שטארקע לאנד, נאכדערצו אפגעטיילט מיט יעדע אנדערע מעגליכע סכנה, יעדע אנדערע גרויסע און שטארקע לאנד ס'טיילט אפ פון אמעריקע מיט א גרויסן אושען, מיט א גרויסן וואסער, אז אמעריקע האט זיך אנגעקוקט ממש באשיצט אזוי גוט ווי ס'קען נאר זיין, און א לאנד וואס דארף נישט מורא האבן פון א סכנה אז זי וועט אינוואדירט ווערן אדער אטאקירט ווערן דורך א צווייט לאנד. דאס האט זיך געטוישט אביסל ביי די צווייטע וועלט מלחמה, הגם די מלחמה איז האט נישט געברענט אויף די אמעריקאנער באדן, מיטן אויסנאם פארשטייט זיך מיט די. יאפאנעזישע אטאקע אויף פערל הארבער, ווען די יאפאנעזער האבן אטאקירט די אמעריקאנע ים פלאטע און אנגעמאכט טאקע גרויסע שאדנס, וואס דאס האט געפירט אז אמעריקע איז אריין געשלעפט געווארן אין די צווייטע וועלט מלחמה, אבער אזוי האט מען נישט באמת מורא געהאט פון א ערנסטע אטאקע אדער פון א ערנסטע קאטאסטראפע מצד א צווייט לאנד, דאס האט זיך אבער געטוישט מיט די. קאלטע קריג וואס האט זיך אנגעהויבן ממש קורצליך נאך די סוף פון די צווייטע וועלט מלחמה. אמעריקע און רוסלאנד זענען געווען צוויי מאכטפולע לענדער, ביידע זענען געווען באוואפנט מיט אטאמישע געווער, און מיט אטאמישע געווער און אינטערקאנטינענטל מיסילס האט אמעריקע צום ערשטן מאל זיך געטראפן פעיסן א מציאות אז זי קען אטאקירט ווערן דורך א שונא, און אז דאס גאנצע לאנד זאל זיין אין געפאר פון אויב נישט פארניכטעט ווערן כאטש ערנסט געשעדיגט ווערן. און דעמאלטס האט די רעגירונג זיך גענומען פלאנען פאר אזא היכי תמצא וואס צו טון אין פאל דאס לאנד ווערט איז אויסגעשטעלט צו אזא שרעקליכע קאטאסטראפע, צו א שרעקליכע לאמיר זאגן נוקלעארע אטאקע פון אזא לאנד ווי רוסלאנד, וויאזוי מען זאל מאכן אז די רעגירונג זאל קענען ווייטער פונקציאנירן. יעצט א ווארט פריער, אונז קען מען זיך פארשטעלן, און ס'איז א פאקט וואס די רעגירונג לייקנט נישט, אז זייער אסאך, איך ווייס נישט צי רוב, אבער זיכער זייער אסאך פון די פרטים פון אזא פלאן זענען געהיימניסן, זענען קלעסיפייד און זענען נישט פארעפנטליכט געווארן פאר די עפנטליכקייט, איז אונז ווייס מען נישט און אונז קען מען נישט וויסן, חוץ שפעקעלירן. שפעקעלירן קען קען דאך אבער יעדער איינער אליין, און יעדער איינער לויט זיין מדריגה אויף ווי ווייט זיין פאנטאזיע טראגט אים. און צו מיר רעדן פון זאכן וואס זענען יא זיכער, זאכן וואס זענען קלאר, די פרטים וואס די רעגירונג האט יא ארויסגעגעבן צו די פאבליק וואס די רעגירונג וועט טון אין פאל פון אזא אטאקע אדער אזא קאטאסטראפע. סאו, זענען צוגעגרייט געווארן פיר בונקערס. מען רעדט, עס איז אנגענומען, נאכאמאל, מען ווייסט נישט אויף זיכער, אז איבער'ן לאנד זענען דא אסאך בונקערס, מער ווי פיר, היפש מער ווי פיר, וואס זענען צוגעגרייט געווארן דורכאויס פארשידענע תקופות פאר פארשידענע צוועקן. אבער די פיר בונקערס וואס אונז רעדן מיר זענען ממש ווי מען זאגט א גאנצע קאמפלעקס, יעדע איינע פאר זיך איז ממש א גאנצע קאמפלעקס, אויסגעשטאט מיט די מאדערנסטע איינריכטונגען אויפ'ן טאפ נאטש פארנעם, מיט די בעסטע קאטינג עדזש טעכנאלאגיע וואס איז נאר דא, און אלע מיני די בעסטע פארגעשריטענסטע געצייגן צוגעהערן וואס דאס לאנד האט נאר, וואס דאס לאנד האט נאר ערצייגט. דאס זענען די די פיר בונקערס וואס אונז רעדן מיר, איז די ערשטע הייסט די פרעזידענטשעל עמערדזשענסי אפערעישאן סענטער, ס'איז כשמו כן הוא, דאס איז אן עמערדזשענסי צענטער פון ווי די ווי די פרעזידענט וועט אראפלויפן און זיך באהאלטן און אויפהאלטן און פון דארטן ווייטער פירן דאס לאנד, דאס איז א ריזיגע אינסטאלאציע, א בונקער, אונטערן מזרח פליגל פונעם ווייסן הויז. דורכאויס די ניין עלעווען אטאקעס איז טאקע די וויצע פרעזידענט, די דעמאלטסדיגע וויצע פרעזידענט דיק טשעיני, סיקרעט סערוויס אגענטן און די אנדערע שטאב מיטגלידער זענען באלד ווען די נייעס איז אריינגעקומען אז אמעריקע איז אונטער אטאקע און מען האט נאך דעמאלטס נישט געוואוסט ווי ווייט דאס גייט זענען איז די גאנצע איז די קאבינעט און די שטאב תיכף עוואקואירט געווארן פון זייערע אפיסעס אינעם ווייסן הויז און אראפגעפירט געווארן צו דעם בונקער. דער איינציגסטער וואס איז דעמאלטס געווען אנוועזנד אינעם בונקער איז געווען דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט דזשארדזש בוש, וועלכער האט זיך בשעת מעשה, בשעת די אטאקעס האבן זיך אויסגעשפילט האט ער זיך געפונען אין פלארידע. איז דאס איז די ערשטע בונקער, און דאס איז געמאכט פארן פרעזידענט און זיין שטאב. די צווייטע בונקער הייסט רעווען ראק מאונטען קאמפלעקס, דאס איז א מיליטערישע אינסטעלעישאן, א מיליטערישע עסטעבלישמענט מיט א אונטערערדישן בונקער אונטער די קאמפלעקס, יענע בונקער איז גענוג באפעסטיגט צו קענען איבערטראגן א נוקלעארע אטאקע, און ס'געפונט זיך לעבן די געגנט פון בלו רידזש סאמיט אין די סטעיט פענסילוועניע, באלד זען פארוואס די פאר וועמען די בונקער איז געווידמעט. די דריטע בונקער איז די מאונט וועדער עמערדזשענסי אפערעישאנס סענטער, ס'געפינט זיך אין ווירדזשיניע, און די פערדער איז די שייען מאונטען קאמפלעקס וואס איז אויכעט ווייטער א מיליטערישע צענטער וואס האט אונטער זיך א בונקער און יענץ געפינט זיך אין קאלאראדא. סאו די פיר בונקערס וועלן יעצט דינען אינאיינעם אלס די קאפ פון די די צענטראל, אלע פיר אינאיינעם, פון די אמעריקאנער גאווערמענט, אויף וויפיל ס'פעלט זיך אויס פאר אן עמערדזשענסי בשעת א מלחמה אדער בשעת א קאטאסטראפע איז די פרעזידענט און זיין שטאב וועלן אראפגיין צו דעם בונקער וואס געפינט זיך אונטערן ווייסן הויז, די צווייטער בונקער, די רעווען ראק מאונטען קאמפלעקס וואס געפינט זיך אין פענסילוועניע, יענץ גייט יענץ גייט פארוואנדלט ווערן אין א. צענטער פאר די מיליטערישע פירערשאפט, און דער בונקער האט טאקע באקומען א צונאמען, דער אונטערערדישער פענטאגאן. דער פענטאגאן, ווי אונז ווייס מיר, איז דער צענטער פונעם אמעריקאנער מיליטער, פון דארטן ווערט די דאס מיליטער, אלע פליגלען דערפון, אנגעפירט, און אין פאל פון אן אטאקע, און אגב, אונז האמיר דאך טאקע געזען דעמאלטס אין ניין עלעווען, איז דער פענטאגאן אויך אטאקירט געווארן, איינער פון די עראפלאנען, איז וואס די אראבישע היידזשעקערס האבן פארכאפט סעפטעמבער עלעווען פון יענעם יאר איז אריינגעפירט געווארן אינעם פענטאגאן, סאו די פענטאגאן וועט גיין צו די רעיווען ראק מאונטען קאמפלעקס און דארטן די אופן ווי אזוי זיי וועלן עוואקואירט ווערן, ס'איז דאך נישט אנדערש ווי די בונקער אונטערן ווייס וואס איז אונטערן ווייסן הויז, איז יענץ א שטיקל מרחק פונעם פענטאגאן, איז צוגעגרייט א ספעציעלע העליקאפטער וואס וועט נעמען די. די מיליטערישע די גענעראלן און די מיליטערישע קאמאנדערס פונעם פענטאגאן צו דעם אונטערערדישן פענטאגאן און פון דארטן גייט דאס מיליטער געפירט ווערן סיי אין לאנד און סיי סיי ווי אין אויסלאנד איבער די גאנצע וועלט. יעצט דארף מען געדענקן אז אויב א קאטאסטראפע זאל באפאלן אמעריקע וועט אריינגעשטעלט ווערן אין קראפט די אזויגערופענע מארשאל לאו, דאס מארשאל געזעץ. די מארשעל לאו זאגט אזוי: אין א פאל ווען די ממש די פאבריק די סטרוקטור פון די סאסייעטי פון די געזעלשאפט פון אמעריקע איז צופאלן נעמט דאס מיליטער איבער די מאכט פונעם לאנד נישט דא קיין פאליציי נישט דא קיין פייער לעשערס נישט דא גארנישט ס'נישט דא די מיליטער נעמט איבער די קאנטראל פונעם לאנד דאס איז אנדערש צו געבן צו געבן א אן אילוסטרעישן פון וואס מ'רעדט דא אין איין ווארט. אמעריקע וועט דעמאלטס, דורכאויס די תקופה פונעם מארשל לאו, וועט אמעריקע אויסזען ווי כמעט א פולשטענדיגע דיקטעיטערשיפ. ס'וועט זיין א לאנד וואו ס'איז נישט דא קיין, דאס געזעץ נעמט די בעק סיעט, ווערט אפגעשטופט אין א זייט, און דאס מיליטער גייט קאנטראלירן דאס גאנצע לאנד. דאס מיליטער וועט זיך, וועט ארויסגעבן באפעלן, דאס מיליטער קען איינשטעלן א קורפיו אז פון דעמאלטס און דעמאלטס טאר קיינער נישט ארויסגיין פונדערהיים. דאס מיליטער וועט גיין פון שטוב צו שטוב זיך אפגעבן מיט די באדערפענישן, דאס מיליטער וועט אויך זיין פאראנטווארטליך צוצושטעלן אויף ווי ווייט מעגליך עסן און די פשוט'ע נויטווענדיגקייטן, מעדיקעישאנס און ערשטע הילף פאר יעדן איינעם, זאלן קומען צו די שטוב, זאלן גיין פון טיר צו טיר, לאמיר זאגן, טיילן עסן. קיצור, ס'וועט אויסזען ווי א קאמבינאציע פון קאמוניזם אויפן ערגסט אויפן שטערקסטן פארנעם, און אזא סארט דיקטעיטארשיפ ווי דאס מיליטער קאנטראלירט דאס לאנד אנשטאטס דאס געזעץ פון לאנד איז דאס ממילא דאס מיינט אנפירן דעמאלט מיטן מיליטער איז נישט נאר קיין ענין פון פון די פון א מלחמה אדער פון ווייטער פירן די מלחמה אדער פון ארגאניזירן די פארטיידיגונג פון לאנד קעגן יענעם שונא וואס האט דורכגעפירט אזא שרעקליכע אטאקע אויף אמעריקע נאר ס'מיינט אויך ממש אנפירן די טאג טעגליכע ארדענונג און די גאנצע ווירטשאפט אריינגערעכנט די ציווילע ווירטשאפט פונעם גאנצן לאנד. די דריטע בונקער, די מאונט וועדער עמערדזשענסי אפערעישאן סענטער, באלאנגט צו פימא. פימא איז א די רעגירונג'ס אגענטור וואס איז געשטעלט, צווישן אנדערן, צו קעיר נעמען פונעם לאנד, זיך אפגעבן פונעם לאנד, מיטן לאנד, אין פאל פון אן עמערדזשענסי, און די ראשי תיבות פון פימא איז פעדערל עמערדזשענסי מענעדזשמענט עידזשענסי. און יענע עידזשענסי איז געווידמעט אויב ס'מאכט זיך א דיזעסטער, א נעטשרעל דיזעסטער, לאמיר זאגן א פארפלייצונג, א שריפה, א מגיפה חלילה, מאכט זיך אזא זאך אין לאנד, איז זייער אויפגאבע צו צו. טון וואס מען דארף טון צו העלפן די געשעדיגטע, צו באגרעניצן די אויסברייטונג פון וואס עס זאל נאר זיין, זאל עס זיין חלילה א מגיפה, די פימא איז אויך געשטעלט צו צו אכטונג צו געבן צו מענעדזשן א געוויסן א ספעציעלן רעדיא קאמיוניקאציע סיסטעם וואס פארבינדט רוב פובליק סעיפטי עידזשענסיס פון די אמעריקאנער מיליטער, פון די אינדיווידועל סטעיטס, און פון די ציווילע אגענטורן וואס דארפן אריינקומען אין דינסט, וואס דארפן זיך נעמען צו די ארויפשארצן די ארבעט, זיך נעמען צו דער ארבעט אין פאל פון א נאציאנאלן עמערדזשענסי. די פערדע בונקער, די שייען מאונטען קאמפלעקס, וואס געפינט זיך ווי געזאגט אין קאלאראדא, איז געווידמעט אז זיי וועלן אבזערווירן, זיי וועלן אויפוואכן אויף די הימלען, אויף די לופט ספעיס העכער אמעריקע און קענעדע, טייטש פון רוב פונעם נארט, פונעם צפון אמעריקאנעם קאנטינענט. עס איז געקומען לאמיר זאגן אזא זאך ווי ניין עלעווען איז דאס געווען. ווען מ'האט גערעדט פון אזא קאטאסטראפע ווי ניין עלעווען, איז דאס געווען קריטיש וויכטיג, צו קאנטראלירן די הימלען, למשל ארויסגעבן דעם באפעל אז קיין שום פליגער טאר זיך נישט געפינען אין די לופטן, דאס איז געווען אינעם ברען פון די צומישעניש פונעם כאאס וואס האט ארומגענומען אמעריקע אין די ערשטע שעות, מען האט נאכנישט געוואוסט וויפיל עראפלאנען ס'זענען דא, וואו זיי גייען, און אזוי ווייטער, איז דאס געווען א קריטיש וויכטיגע זאך, שוין אפגערעדט ווען מען רעדט פון א אטאקע פון א פיינטליך לאנד, איז דארף זיין א ספעציעלע א ספעציעלע אגענטור וואס וואכט באוואכט און געבט אכטונג אויף די הימלען העכער אמעריקע און קענעדע. אקעי סאו דאס איז די די סטראקטשער און די פלעצער און די צילן און די פאראנטווארטליכקייטן וויאזוי זיי ווערן צוטיילט אויף וואס פאר א אופן אין פאל אזא עמערדזשענסי וועט זיך אמאל מאכן, אבער דא קומט אויך צו לאגיסטיקס, אין די רעגירונג אין די פעדעראלע רעגירונג זענען איינגעשטעלט בערך פיר און א האלב מיליאן מענטשן, און פיר און א האלב מיליאן מענטשן איז א ריזיגע מספר, עס איז כמעט די גאנצע באפעלקערונג, די האלב פון די באפעלקערונג פון א קליין לאנד, מיין ארץ ישראל דאכט זיך מיר די גאנצע באפעלקערונג באשטייט פון זיבן מיליאן מענטשן צו וויפיל איז פיר און א האלב מיליאן, סתם צו געבן א השגה, פיר און א האלב מיליאן מענטשן איז א ריזיגע מספר, איז דארף מען דאך קאארדינירן און ארגאניזירן אז די אלע רעגירונגס איינגעשטעלטע זאלן קענען אנגיין מיט זייער ארבעט אין פאל עפעס געשענט, איז אויף דעם אליין איז דא א פראטאקאל און ס'ווערט אנגערופן די קאגקאן סיסטעם, COGCON. און דאס האט א פראטאקאל איינגעטיילט אין פיר שטאפלען פון איינס ביז פיר, טייטש פיר איז די נידריגסטע און איינס איז די העכסטע אין דעם פאל, די נידריגסטע מיינט אז לאמיר זאגן אז ס'קומט ארויס א באפעל אונז דארף מען זיך צוגרייטן צום פראטאקאל פון נאמבער פיר, מיינט עס אז די סכנה איז די נידריגסטע, ס'איז די נידריגסטע לעוועל פון פון געפאר הערשט, און די פראטאקאל פארשטייט זיך אין אזא פאל איז גרינגער ווי ווען מען קומט אן נאנטער צו נאמבער איינס וואס איינס איז אז די געפאר איז גאר גרויס און ממש באלדיג סאו ווען מען קומט אן צו א נאמבער פֿיר איז די פראטאקאל אז יעדער איינער דארף זיין גרייט צו אריבערגעפירט ווערן צו א צווייטע פלאץ און גראד זיין רעדי אנצוהייבן ארבעטן ביז צוועלף שעה. דאס הייסט, באקומסט צוועלף שעה צייט צו טון וואס דו דארפסט צו טון אז מ'זאל דיך אריבערפירן ערגעץ אנדערש, כאטש דו ביסט צוגעוואוינט, דו וואוינסט דא און דו ארבעטסט דארט, דארפסט זיין צו, דארפסט דיך רישן מ'גייט דיך יעצט אריבערפירן ערגעץ אנדערש, און דארפסט זיין גרייט מיט וואס ס'פעלט זיך אויס צו קענען זיך זעצן תיכף אנפאנגן ארבעטן, און באקומסט דערפאר צוועלף שעה. אויב די קאוד איז דרײַ, מען קומט אן צום שטאפל נאמבער דרײַ, איז אלעס בלייבט די זעלבע ווי ביי פֿיר, די חילוק איז נאר אז די צייט וויפיל מען האט זיך צוצוגרייטן און זיין רעדי צו ארבעטן ווערט געשניטן פון צוועלף שעה אויף אַכט שעה. ביי נאמבער צוויי מיינט מען, מיינט עס אז די געפאר איז גאר גרויס און אויך באלדיג, די חילוק פון צוויי ביז איינס איז נאר די צייט, אבער די פראטאקאל און די סיסטעם איז ביי ביידע די זעלבע. און וואס ס'געשעט דעמאלטס ביי צוויי און איינס איז אז די די אגענטור, מ'רעדט פון אלע עידזשענסיס אבער יעדע עידזשענסי פאר זיך, דאס איז וואס זיי דארפן וויסן, דאס איז דאס וואס דארף געשען, אז די אגענטור ווערט צוטיילט אין דריי עקסטערע אגענטורן, אין דריי עקסטערע גרופעס מענטשן, עי. בי און סי. די דריי ווערן צעשיקט אין דריי אנדערע פלעצער, אין דריי אנדערע לאקעישאנס. די ערשטע איז ממש לעבן די פלאץ וואו זיי געפינען זיך געווענטליך, דאטס אמעריקאנער גאווערמענט עידזשענסיס זענען, א גרויס חלק געפינט זיך טאקע אין די הויפטשטאט וואשינגטאן די סי, אבער אנדערע זענען צעשפרייט איבער'ן גאנצן לאנד, איז די טיעם עי וועט דארף זיין גרייט צו גיין ערגעץ וואו, נישט ווייט פון ווי זיי ארבעטן נארמאל, ווי די העדקווארטערס פון זייער עידזשענסי געפינט זיך, און די פלאן זאגט נישט ווי דאס איז, אבער אונז קען מען פון דעם פארשטיין אז יעדע עידזשענסי האט גרייט אן אלטערנאטיווע בעקאפ פלאץ ווי צו גיין אין פאל די סיסטעם קומט אריין אין פלאץ. די צווייטע גרופע, טיעם בי, וועט אפגעפירט ווערן ערגעץ וואו, דאס איז די לשון פון וואס איז אפיציעל דערציילט געווארן פאר די פאבליק, ערגעץ ווי לעבן דעם פרעזידענטשעל עמערדזשענסי אפערעישאן סענטער, דאס איז ווי אונז ווייסט מען די בונקער ווי דער פרעזידענט ווערט אפגעפירט אין אזא פאל, סאו זעהן מיר פון דעם קלאר אז ס'דא נאך בונקערס אין וואשינגטאן די סי, מען ווייסט נאר נישט ווי, און די דריטע טיעם סי וועט אפגעפירט ווערן אויכעט ערגעץ ווי, אן זאגן קיין שום פרטים, דאטס אנדערע ווערטער, די טיעמס גייען ער, עה, גייט ערגעץ ווי אין א לכאורה א בונקער, הגם די פלאן זאגט נישט קלאר, ערגעץ ווי אין א בונקער נישט ווייט פון ווי די עידזשענסי געביידע געפינט זיך ווי זיי ארבעטן געווענטליך, די צווייטע וועט גייען אויכעט אין א בונקער ערגעץ ווי נישט ווייט פונעם פרעזידענטס בונקער, און די דריטע גייט געפירט ווערן ערגעץ אנדערש. א דריטע אנדיסקלאוזד לאקעישן, דאס איז דילושען. יעצט די דריי, די דריי גרופעס עי, בי, און סי ארבעטן נישט יעצט אינאיינעם אין די זעלבע צייט, נאר טיעם עי נעמט קודם איבער אלע פונקציעס פון די אגענטור. ס'ליגט אויף יענע גרופע די פאראנטווארטליכקייט ווייטער צו לויפן צו טוהן וואס יענע עידזשענסי דארף נארמאל צו טוהן. בי און סי זענען בעקאפס. זיי זענען דארטן במקום אויב ס'פעלט זיך אויס, אויב עפעס, אויב עפעס פאסירט מיט טיעם עי, איז דא במקומם צוגעגרייט טיעם בי און סי, ביידע פון זיי, ביידע גרופעס קענען דאך אויך די ארבעט, זיי קומען דאך פונעם זעלבן אגענטור, אבער זענען גרייט אין פאל טיעם עי קען נישט ווייטער אנגיין מיט די ארבעט. וויאזוי ווייסן זיי? וויאזוי, ווען קומט טיעם בי אריין אין בילד? טאמער לאמיר זאגן אז זיי ווייסן, מאיזה סיבה שהיא ווערן זיי געוואר אז גאנץ טיעם עי איז אפגעווישט געווארן, כ'ווייס שוין, אויסגעהארגעט געווארן, עפעס איז מיט זיי געשען, אדער אויב זיי זעען אז די קאמיוניקאציע האט זיך אפגעהאקט, טיעם עי, בי און סי אלע דריי בלייבן צוזאמען, בלייבן קאמיוניקירן איינע מיט די אנדערע, טאמער זעט טיעם בי אז די קאמיוניקאציע האט זיך אפגעהאקט, דארפן זיי ביידע, דארפן זיי תיכף אויפן פלאץ געבן א שפרינג אריין, אקעי, איבערנעמען די זאך, און טיעם סי דארף די זעלבע זאך טון אין פאל די זעלבע זאך שפילט זיך אפ מיט טיעם בי, טייטש אדער עפעס געשענט צו זיי, אדער אויב די קאמיוניקאציע האלט ווערט אפגעהאקט. יעצט פארן פרעזידענט איז צוגעגרייט געווארן א בעקאפ שבתוך בעקאפ. ס'הייסט אזוי, די פרעזידענט גייט דאך געווענטליך אויב ס'מאכט געווענטליך, און געווענטליך קען זיך הערן אז ס'געשענט יעדן מאנטאג און דאנערשטאג, אבער איך מיין די פראטאקאל איז אז די פרעזידענט גייט אראפ אין בונקער. וואס טוט זיך אבער אויב די בונקער איז נישט נוצבאר? אדער לאמיר זאגן די פרעזידענט געפינט זיך א מרחק פונעם ווייסן הויז, ווי ס'איז געווען טאקע מיט בוש ניין אילעווען, און ער קען נישט צוריק אנקומען צום בונקער. איז אזוי, די ערשטע פלאן גראד איז אז די פרעזידענט בלייבט אין די לופטן. דאס ווייסט מען די פרעזידענט'ס פליגער, עיר פארס וואן, איז אויסגעשטאט מיט אלעס וואס די פרעזידענט דארף האבן כדי צו קענען פון דארט ווייטער פירן דאס לאנד. און דאס ווייסט מען אויכעט, הגם אונז ווייסט מען נישט די פרטים, אז די עראפלאן איז אויסגעשטאט מיט א סעריע גוטע פארטיידיגונגס מיטלען זיך צו קענען אן עצה געבן אין די לופטן אפילו ווען ס'קומט אונטער אטאקע. אבער די עירפארס וואן ווען ס'קומט לגבי אלס ווערן א אלס פארוואנדלט ווערן אין א קאמענד צענטער, א באשיצטע צענטער פארן פרעזידענט, איז עס, איז עס נאכנישט אינגאנצן גענוג, ס'איז נישט די ענדגילטיגע פראדוקט, און דאס מיליטער האט טאקע צוגעשטעלט א צווייטן אזא עראפלאן, אזוי ווי דעם עירפארס וואן, אסאך מער סאפיסטיקירט איז אסאך מער אויסגעשטעלט צו דינען אלס אן עמערדזשענסי קאמענד צענטער. דער עראפלאן הייסט די באואינג אי פֿיר עדווענסד עירבארן קאמענד פאוסט, ס'איז א לאנגע נאמען. ס'איז דא וואס רופן עס ס'איז אזוי עירפארס וואן ווען איט מעטערס, אט דאס ווערט די עירפארס וואן, דעם פרעזידענט'ס פליגער, ווען ס'פעלט אויס. בקיצור רופט מען עס די דאומסדעי פלען, שרעקעדיגע נאמען, דער עראפלאן וואס איז געמאכט אין פאל פון א שרעקליכע קאטאסטראפע. דער עראפלאן האט אפגעקאסט צו בויען א קארגע צוויי הונדערט פֿינף און צוואַנציק מיליאן דאלער, און דאס אנגעבליך איז עס באשיצט אפילו קעגן א נוקלעארע אטאקע, ס'הייסט אפילו ווען מען זאל דורכפירן א נוקלעארע אטאקע אויף אמעריקע און דער עראפלאן זאל זיך געפינען דארף עס קענען אויסהאלטן. דער עראפלאן ווען ער פליט קאסט הונדערט און זעכציק טויזנט דאלער א שעה, וואס דער עראפלאן באשטייט נאר, אונז ווייס מיר זייער ווייניג, אבער פון וואס ס'באשטייט נאר, וואס ס'פארמאגט אלץ אין זיך, קאסט דעם סכום, מסתמא פאר גוד ריזען, הונדערט זעכציק טויזנט דאלער פער שעה. די באואינג אי פֿאָר עדווענסד עירבארן קאמענד פאוסט קען דערהייבן הונדערט און צוועלף מענטשן אויף איין מאל, פארשטייט זיך אליין מיט אלע צוגעהערן איז עס אויסגעשטאט און קומט מיט אלע צוגעהערן וואס מען דארף האבן צו קענען דארטן זיך געפינען פאר א לענגערע צייט, לענגערע צייט מיינט אפילו אפאר וואכן, ס'הייסט אז די עראפלאן דארף זיך קענען געפינען אין די לופטן אפילו אזוי לאנג ווי אפאר וואכן, און די עראפלאן קען אנגעפילט ווערן מיט געזאלין אין די לופטן. און דער דאומסדעי פלען איז קיינמאל נישט מער ווי אפאר הונדערט מייל אוועק פון סיי ווי דער פרעזידענט געפינט זיך. ווי דער פרעזידענט גייט נאר איז דער עראפלאן פארט מיט מיט דעם און געפינט זיך נישט מער מאקסימום אפאר הונדערט מייל אוועק. יעצט דער פלען אקעי, ער נעמט קעיר פון די פון די גאווערמענט, פונעם פרעזידענט, פון די מיליטערישע פירערשאפט, פון די ציווילע ווירטשאפט. איין זאך נאר, נאך א קאנסערן וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט געהאט, און דאס איז מסתמא טיפיש פאר אמעריקע, ממש אייגנארטיג אפשר אפילו, וואס געשענט אויב מאכט זיך אזא שרעקליכע קאטאסטראפע, און לאמיר זאגן, א ריזיגע חלק פון דער באפעלקערונג איז נישט צום האבן מער, זענען נישט דא, יעצט וואס וועט מאכן די פארבליבענע, לאמיר זאגן צען פראצענט פון לואיזיענע, פינף טויזנט מענטשן אין די וואשינגטאן סטעיט, נאך צוואנציג פראצענט אין מעין, ס'איז עקסטערע סטעיטס, אנדערע קולטורן, אנדערע עקן לאנד, און אין אזא פאל. די די פארבינדונג, די קשר וואס מען פילט אזוי ווי מען באלאנגט צום זעלבן לאנד ווערט פארוואסערט, די קניפן זענען לויז דעמאלטס זאל מען דאך זיכער מאכן אז די באפעלקערונג וואס איז געבליבן דערפון בלייבט ווייטער אויספאלגן די טעמפארערי גאווערמענט, מען דארף דא צולייגן אויך לאמיר נישט פארגעסן אז די ליין אוו סוקסעשאן, די ליסטע פון מענטשן וואס נעמען זיך איבער איינער דעם אנדערן אין פאל עפעס געשענט מיט דעם באאמטן העכער אים. אז מ'קומט, מען קומט אינמיטן און אראפצו פון די ליסטע, קומט מען אן צו זייער ווייניג באקאנטע מענטשן, וועם רוב מענטשן האבן קיינמאל נאכנישט געהערט זייערע נעמען, און זענען אויך נישט אויסדערוועלט געווארן אין וואוטס, דאס זענען מענטשן וואס דער פרעזידענט האט אויפגענומען, איז וואס זאל פארזיכערן אז דער עולם וועט זיך ווייטער מכניע זיין, אונטערווארפן אונטער די פירערשאפט, איז אויך דא א עקסטרא פלאן אוועקצולייגן. פארשידענע נאציאנאלע אוצרות, זאכן וואס זענען וויכטיג, האבן נאציאנאלע חשיבות, ווערן באטראכט אלס וויכטיג און טייער און חשוב דורך דעם דורכשניטליכן אמעריקאנער בירגער, און אז דאס זאל מען אויך אוועקלייגן, כאילו דאס זאל צוזאמהאלטן דאס לאנד, זיי געבן א סענס אוו בעלאנגינג, אזא דער געדאנק, דעם שמעק אז איך באלאנג נאך אלץ צו דעם זעלבן לאנד, און אין דעם זענען אריינגערעכנט פארשידענע בארימטע מאלעריי ווערק, בליוו איט אר נאט. אבער אויך די דאקומענטן פון די גרינדונג פון די פאראייניגטע שטאטן, די, לאמיר זאגן די יסודות, דאס נעמט אריין די דעקלערעישאן אוו אינדעפענדענס, די אמעריקאנער אומאפהענגיקייטס דעקלעראציע, וואס איז אונטערגעשריבן געווארן July four seventeen seventy six, יולי דעם פערטן זיבעצן הונדערט זעקס און זיבעציק, די צווייטע דאקומענט איז, ווי מען קען זיך פארשטעלן, די קאנסטיטוציע. די קאנסטעטושען פון אמעריקע וואס איז געשריבן געווארן אין סעווענטין עיטי ניין, זיבעצן הונדערט נײַן און אַכציק, און די דריטע איז די ביל אוו רייטס, דאס זענען די ערשטע צען אמענדמענטס, צוגאבן, וואס זענען צוגעלייגט געווארן צו די אמעריקאנער קאנסטיטוציע, דאס איז געווען מיט צוויי יאר נאכדעם, סעווענטין ניינטי וואן, זיבעצן הונדערט איין און נײַנציק, וואס דאס איז די יסוד, די יסודות'דיגע דאקומענט וואס שטעלט אוועק די עיקרים פון די פרייהייט פון די אמעריקאנער געזעלשאפט, פון די פרידאם אוו ספיטש, פון די פרייהייט פון ווארט, די פרייהייט מען מעג זיך צוזאמקומען וואו און ווען מען וויל, די פרייהייט פון יעדעם איינעם צו פראקטיצירן זיין רעליגיע און די רעגירונג זאל נישט שטערן, דאס הייסט די רעגירונג זאל נישט ארויפצווינגען אויף די בירגער אז מען מוז דווקא באלאנגען צו די אדער יענע רעליגיע, דאס איז אלעס אריינגערעכנט אין די ביל אוו רייטס. און ס'איז דא א ספעציעלע העליקאפטער דעזיגנירט פאר דעם צוועק, אז יענע העליקאפטער וועט צאמנעמען די מאנשאפט וועט צאמנעמען די דאקומענטן, ס'האט אפילו א נאמען, גרופ דאקומענט וואן, און וועלן עס אפפירן מיט א העליקאפטער צו די מאונט וועדער עמערדזשענסי אפערעישאן סענטער, וואס איז איינע פון די פיר בונקערס וואו פון וואו די רעגירונג דארף ווייטער געפירט ווערן אין פאל עפעס וואס ס'זאל זיך נישט מאכן וועט געשען. ס'איז זייער אינטערעסאנט וויאזוי די אמעריקאנע מיינדסעט ווי זיך צוצוגרייטן, מ'רעדט דאך, מ'הערט דאך אביסל, באקומט מען א שטיקל שמעק פון וואס מ'רעדט דא, ס'איז נישט סתם צוגעגרייט, מ'רעדט פון א מולטי ביליאן דאלערדיגע אונטערנעמונג וואס ווי מ'קען זיך פארשטעלן האלטן איין ווערן פארבעסערט און פארברייטערט. זיך אזוי צוצוגרייטן אויף א פאל ווען ווער ווייסט וויאזוי די זאך וועט, וויאזוי די מצב וועט אויסזען, וויאזוי זאכן וועלן זיך אויסשפילן, צו ס'איז עני צו סיי וועלכע פון די זאכן איז בכלל זיין נוגע אפילו, אבער ס'איז אינטערעסאנט זיי האבן נאך אלץ געטון, זיי פילן די אמעריקאנער רעגירונג האט עפעס אזא מין מענטאליטעט אז מ'דארף נאך אלץ טון, מ'דארף, אנגרייטן דארף מען זיך. א שטיקל מוסר השכל איז עס אז אונז ווייסן מיר. ס'איז דא א חיוב פון השתדלות וואס ליגט אויף יעדן מענטש אויף דער וועלט, וואס וואס זיין תפקיד זאל נאר זיין, וואס ער דארף נאר טון אין לעבן, איז, אונז ווייסט מען דער אייבערשטער פירט אלעס, אבער דער אייבערשטער האט אויך געזאגט אז א מענטש דארף טון זיין השתדלות, און פון השתדלות און ווייטער דארף ער געדענקען, פון השתדלות ביז די תוצאות איז דא א געפ, איז דא אזא א חלל, און דער חלל דארף אנגעפילט ווערן מיט אמונה בטחון. דאס הייסט ס'איז נישט דא קיין דירעקטע קשר צווישן די השתדלות און די תוצאות, די נסיון איז ווען ס'באווייזט זיך אויס פאר די אויגן אז יא, אז ווייל כ'האב געטון דאס איז געשען יענץ, אבער באמת ווייסן מיר אז ס'איז דא א חלל אינמיטן, און אין דעם חלל דארף דארף דארפן ליגן דארפן אריינגעשטעלט ווערן אמונה בטחון, דאס הייסט השתדלות דארף מען טון אפילו ווען מ'קען נישט מ'זעט נישט וויאזוי מיין השתדלות גייט עפעס אויפטון, ווייל אפילו ווען ס'זעט יא אויס איז די השתדלות אויך נישט גארנישט מאסגעבנד און ס'איז גארנישט מחייב און וואס ס'געשענט ס'געשענט וואס ס'דארף געשען וואס די השגחה עליונה וויל ס'זאל געשען אבער ס'איז אינטערעסאנט און דאס העלפט עס אביסל ממחיש זיין דארטן וואו ס'איז באמת נוגע אינעם טאג טעגליכן לעבן מ'דארף טון און וואס ס'געשענט געשענט סיי ווי אבער די אבער לא עליך ולא עלינו המלאכה לגמור. ולא אנחנו חורין להיבטל ממנו. אמת אז ס'ליגט נישט אויף אונז די פאראנטווארטליכקייט צו מאכן די זאך, אבער אין די זעלבע צייט זעמיר נישט פטור, מ'דארף נאך אלץ טון. לאמיר נאר אדרעסירן יעצט צוויי באמערקונגען וואס כ'האב באקומען, מענטשן האבן אריינגערופן פרעגן, איינס איז געווען וועגן די שמועס פון פאריגע וואך וואס מ'האט פרובירט, ווייזן פארשידענע פאראלעלס, פארגלייכונגען, צווישן די אמעריקאנער רעגירונג סיסטעם און, להבדיל, די רעגירונג סיסטעם אזוי ווי ס'ווערט אוועקגעשטעלט אין די תורה, איז צוויי אידן האבן געפרעגט אז צו ס'איז נישט אביסל מגשם געווען ווען מ'שטעלט צו דאס צו יענץ, אבער די אמת איז אז חלילה, אונז זאגן מיר נישט, מ'האט נישט צוזאמגעשטעלט די צוויי אלס מדריגה און חשיבות, נאר פשוט געוויזן אז יענע האבן דאס געטרייט צו טון, די פאונדינג פאדערס פון אמעריקע האבן פרובירט נאכצומאכן דעם אידישן רעגירונג סיסטעם, איז פארשטייט זיך אליין אז ווען עס קומט צו זאכן פון נביאים אורים ותומים, נישט דא קיין שייכות אפילו, אפשר א ווייטע אפגלאנץ פון א ווייטע אפגלאנץ פון א ווידערקול, אבער די נקודה איז נאר געווען אז זיי האבן פרובירט דאס נאכצומאכן, און למחצה ולשליש ולרביע איז עס געלונגען, געוויסע עלעמענטן דערפון טרעפט מען פאקטיש אינעם היינטיגן סיסטעם פון די אמעריקאנער רעגירונג, און ס'איז א אינטערעסאנטע זאך פאר זיך. נאך א איד האט גערופן ביי די שמועס פון אפאר וואכן צוריק פון די ערשטע וועלט מלחמה האב איך דערמאנט די פרשה פון דרייפוס א אידישע אפיציר אין די פראנצויזישע ארמי וואס איז געווארן באשולדיגט אין שפיאנאזש יענער זאגט איך געדענק נישט אליין יענער זאגט איך האב נישט אויסגעפירט אז למעשה איז עס געווען א בלבול ס'האט זיך שפעטער ארויסגעשטעלט אז ס'איז געווען אז די גאנצע זאך איז געווען ליגנט און ס'האט נישט געהאט אפילו קיין ברעקל אמת אין זיך.